מאַמע! האָבן זיי גערופן זייערע מוטערס, די שענקערנס פון די קרעטשמעס, קום זען, מאַמע! מאָדנע פֿורן און מענטשן זענען איבער די פּוילישע וועגן געפֿאָרן, אַזעלכע, וואָס מען האָט אין פּוילן זעלטן געזען. די פֿורן זענען נישט געווען נישט פּריציש שיינע, נישט קיין דאָרפֿיש-לאַנגע און שמאָלע,

אונטערגעשטופּט אַ ראָד, געשריגן אויפֿן פֿערד. פֿאַרמאַטעט, האַלב הונגעריק און באָרוועס זענען געווען די אָרעמסטע, וואָס האָבן זייערע קליינע וועגענער געפֿירט אין הינט געשפּאַנט, אָדער זיי גאָר אַליין געשלעפּט. אויסער קינדער און עטלעכע אָרעמע פּעקלעך האָבן זיי בלויז געהאַט צו עטלעכע הינער און קראָליקעס. זעלטן אַז עמעצער האָט אויך פֿאַרמאָגט אַ ציג. די ווײַבער מיט די מענער זענען גלייך געגאַנגען אין שפּאַן מיט שטריק

די פרעמדע האבן נישט געענטפערט אויף די באגריסונג, אויך נישט געזאגט וואוהין זיי פארן. גוטן טאג האבן זיי בלויז געזאגט, גריס גאט! די פוילישע פויערים האבן קיין ווארט נישט פארשטאנען און אויסגעשפיגן, געצנדינער! האבן זיי געברומט בייז און זיך איבערגעצלמט, קיין קאטויליש ווארט פארשטייט עס נישט!

אַלץ װאָס דאָס לאַנד האָט געדאַרפֿט אױף קלײדונג, געװאַנט פֿאַר דער באַפֿעלקערונג, פֿאַר דער אַרמײ, האָבן די ייִדן געבראַכט פֿון אױסלאַנד, איבערהױפּט פֿון דאַנציק מיט דער װײַסל. דאָס געלט איז אין לאַנד נישט געבליבן, און אַגענטן זענען פֿון פּױלן קײן דײַטשלאַנד אַרױסגעשיקט געװאָרן און צוגערעדט די דײַטשע װעבער צו קומען קײן פּױלן, װוּ זײ װעלן קריגן ערד אומזיסט, זײ װעלן די סחורות, װאָס זײ װעלן אױסװעבן, גוט פֿאַרקױפֿן און זײ װעלן האָבן ברױט צו דער זעט. די וועבער האלבע פויערים דערצו האבן אלץ מיט זיך מיטגעפירט אין נייעם לאנד, פון א הון ביז א קאץ, פון א קאנטשיק צו שמייסן קינדער ביז א שפינדל, פון א הארמאניקע צו שפילן אין זונטאג ביז אן אקעראייזן צו באארבעטן די ערד. אין בעסערע וואגנס זענען נאכגעפארן לאנג-געקליידעטע פאסטארן מיט ווייב און קינדער צו דערהאלטן ביי דעם פראטעסטאנטישן גלויבן זייערע שאף

דערפאר האט די פוילישע רעגירונג וואס איז געווען אונטערגעווארפן דעם רוסישן צאר, דעם קעניג פון פוילן, געגעבן זיי אלע פריווילעגיעס וואס נאר זיי האבן געפאדערט, נישט צו מאנען ביי זיי די ערשטע יארן קיין שטייערן, נישט צו נעמען זיי אין מיליטער, נישט צו שטערן זיי אין זייער פראטעסטאנטישער רעליגיע, זיטן און שפראך, און אויך נישט צו לאזן וואוינען קיין אידן אין זייער נייעם וואוינארט ביי לאדזש, וואס מען האט א נאמען געגעבן ווילקי. וואס באדייט אין פוילישן וועלף, דאס איז געווען דערפאר ווייל דארט האבן זיך אפט וועלף אין די פראסטיגע טעג געוויזן. די עטליכע מנינים אידן האבן געוואוינט אין שטעטעלע אין א זייטיג געסעלע צווישן די מיעשטשאנעס. געווען זענען זיי ס'רוב שניידערס וואס צוליב דעם טאקע ווייל די גויים האבן געדארפט זיך לאזן נייע נייען ביי זיי מלבושים האט מען זיי אריינגעלאזט אין שטעטל כאטש אנדערע אידן האט מען דארט נישט געלאזט וואוינען. זיי האבן געהאט א צעך, אן אייגן שטיבל, וואו זיי זענען זיך צונויפגעקומען כדי צו באראטן זיך וועגן יעדע צרה וואס די גוי'אישע צעכן ווילן זיי טון. אין דעם שטיבל איז אויך געשטאנען אויף א טיש א געווענליך הילצערנע ארון קודש, ענליך צו א קעסטל אין וועלכן עס האט גערוהט אן אלטע ספר תורה. דארטן האבן די אידן אויך געדאווענט, קיין רב האבן זיי נישט געהאט, אויך נישט קיין מקווה און בית עולם. שאלות האט מען געפרעגט ביים דארפישן מלמד וואס מען האט געהאלטן צו די קינדער. ווען א שניידערין האט געדארפט גיין אין מקווה האט זי דער מאן ארויסגעפירט הינטער דעם שטעטל צום טייך און אכטונג געגעבן אויף איר אז שקצים זאלן זי נישט טשעפען. ווינטער האט מען אויפגעהאקט דאס אייז מיט א האק און די ווייבער האבן זיך אין קאלטן אייזלאך גע'טובל'ט. א מת האט מען געפירט אויף א פויערישע פור צו דער קהילה לענטשיץ, צו וועלכע די אידן אין שטעטעלע לאדזש האבן געהערט. זיי האבן שלעכט געלעבט מיט דער לענטשיצער קהילה, די שניידערס פון לאדזש, ווארום אין לענטשיץ זענען געווען א סך אידן ארעמעלייט, איבערהויפט שניידערס, וואס האבן נישט געהאט קיין ברויט, געהונגערט פון איין זמן ביזן צווייטן,

אין דער אַלאונטערטעניקסטער בקשה, װאָס זײ האָבן אָנגעגעבן, האָבן זײ אױך מנדבֿ געװען חלבֿ אױף ליכט פֿאַר דעם קלױסטער און פֿאַרענדיקט, אַז זײ װעלן תּמיד בעטן גאָט פֿאַרן געזונט פֿון ליכטיקן האַר דעם פּרעפֿעקט. דער אונטער-פּרעפֿעקט האָט געשיקט צו די פֿרעמדע שנײַדערס זײַנע סטראַזשניקעס און צוגענומען זי בײַ זײ שער און אײַזן. די וואס זענען נאך אמאל געקומען בגניבה אין שטעטל האט מען געלאזט בינדן אין שטריק אפגעשמיסן און ארויסגעשיקט. דערפאר האט די לענטשיצער קהילה נישט געוואלט באגראבן קיין מת וואס מען האט געבראכט צו פירן פון לאדזש ביז די שניידערס האבן נישט באצאלט א רענדל פאר טון אים די רעכט.

האבן נישט אנדערש געוואלט צונעמען די זעלנער ביז די שניידערס וועלן נישט בעטן מחילה אין די בלויזע זאקן. די שניידערס האבן אויסגעטוהן די שטיוול, געבליבן שטיין אין די צעריסענע זאקן און געבעטן מחילה ביי די קהל לייט, דערנאך האבן זיי אפגעצאלט די צינזן פאר די קהילה און געגעבן תקיעת כף דעם רב.

העפ העפ יודע, קאפיטל צוויי, דער לאדזשער סוחר און ראש הקהל ר' אברהם הערש אשכנזי, וואס מען האט אים גערופן ר' אברהם הערש דאנציגער ווייל ער פלעגט פארן קויפן וואלנס און זיידנס קיין דאנציג, איז געזעסן ביי דער גמרא זבחים זייער א פארזארגטער און געצויגן האר פון זיין לאנגע שווארצע געדיכטער בארד. ער האט נישט געזארגט צוליב פרנסה, ניין, ווארום כאטש די דייטשן אין לאדזש האבן נאך עטליכע צענדליג יאר וואוינען אין שטאט נישט אריינגעלאזט קיין אידן צו זיך אין די ווילקעס, און נישט צוגעלאזן זיי צום וועבערישן צעך, איז פון דעסטוועגן אין גיכן דארט א היבשע אידישע קהילה אויסגעוואקסן, א קהילה מיט א רב, א דיין, שוחטים, שולן, א מקווה און א בית עולם. אידן אין לאדזש האבן געהאנדלט, פארדינט און געלעבט. זיי האבן זייער א שלעכטע און גראבע ארבעט געמאכט, די דייטשן אין פוילן שווערע געוואנט וואס זענען נישט געפעלן געווארן די פריצים פון די גיטער, אויך נישט די אפיצירן, דיגניטארן און רייכע לייט. גוטע פיינע סחורות, דינע וואלנס, גלאנציגע זיידנס און סאמעט האט מען נאך אלס געמוזט ברענגען פון אויסלאנד. אידן נגידים זענען געפארן מיט פאסט וואגנס אויך מיט די ערשטע באנען קיין דאנציג, לייפציג,

אויך האבן זיי נישט געדולדעט וואס די אידישע באנוואל הענדלער גיבן ארויס באנוואל צו די ארעמע דייטשע בעל מלאכות אויף אויסצוארבעטן און זיי ווארפן דערמיט דעם פרייז פון די סחורות. די אידישע באנוואל ארויסגעבער וואס האבן נישט געקריגן ווי די דייטשן קרעדיט פון דער פוילישע באנק און דערפאר זענען געווען געענגט אין געלט האבן נישט אלעמאל געקאנט צאלן די בעל מלאכות אין מזומן. זיי האבן דעריבער געמאכט אייגענע צעטעלעך געשריבן אין לשון קודש, געחתמעט מיט א שווארצן סטעמפל פון אן אפגעריבענעם שטיין, וואס האבן פארטראטן געלט. די אידישע געוועלבלעך, די שניידערס און שוסטערס, אויך די שענקן, האבן די צעטעלעך גענומען ווי געלט ביי די דייטשע ארעמע וועבער. יעדן שבת צונאכטס פלעגן די דייטשע וועבער אפברענגען זייער ארבעט צו די אידישע ארבעטסגעבער. זיי האבן באקומען דערפאר די לשון קודש'דיגע צעטעלעך פאר וואס זיי האבן אין די געוועלבלעך געקריגן אלס וואס זיי האבן געוואלט, שפייז, פלייש, אויך ביר און בראנפן. די דייטשע מייסטערס האבן אנגעקלאגט פאר די באאמטע די אידן וואס האבן זיך געמאכט אייגן אידיש געלט.

די באאמטע האבן אויך גענומען שטעק געלט ביי די אידן, און די דייטשע בעל מלאכות האבן ווידער אויסגעארבעט סחורות פאר די אידן און גענומען ביי זיי די לשון קודש'דיגע צעטעלעך. די אייגענע באאמטע וואס האבן ארויסגעגעבן די געזעצן קעגן ברענגען סחורות פון אויסלאנד, האבן גערן געקויפט ביי די אידן די פרעמדע פיינע סחורות, פונקט ווי זיי האבן גערן גענומען כאבאר ביי די שמוקלערס וואס האבן די פרעמדע סחורות געבראכט אין לאנד אן צאל.

ער האט שיינע מתנות געקויפט פאר זיין ווייב און טעכטערלעך, אויך האט ער געקויפט א גרויסן זילבערנעם בעכער אויף קידוש פארן רבי'ן, דעם ווארקער, א מתנה, אין שטוב האט ער געטראפן אלץ בשלום, פון דעם אלעם האט אברהם הערש געהאט אסאך נחת, עגמת נפש האט ער געהאט פון קהל זאכן.

א סאך בעל מלאכות האבן נאך דער גאנצע הארעוואניע זייערע א גאנץ יאהר נישט געהאט מיט וואס אריינצופירן דעם פסח אין שטוב אריין, מען האט געדארפט שאפן פאר זיי מצות, וויין, אייער, פלייש און שמאלץ. ר' אברהם הערש האט גענומען די רויטע קעשענע פעטשיילע אין האנט און מיט עטליכע חשוב'ע בעלי בתים געגאנגען איבער נגידישע שטובן זאמלען געלט, אבער וואס מער מען האט צונויפגענומען אלס מער האט מען געדארפט. די אָרעמעלײַט אין דער קהל-שטוב האָבן די טירן אָפּגעריסן, געװײנט און געהאַט טענות. צװײטנס, האָט מען געדאַרפֿט אױסלײזן געפֿאַנגענע, װאָס זענען געזעסן געבונדענע אין תּפֿיסה. אױף די פּױלישע װעגן און שטעגן האָבן די קאָזאַקן געשלאָגן זיך מיט די פּריצים, װאָס האָבן מורד געװען אין רוסישן מלכות און געװאָלט צוריק אַרױפֿזעצן אַ פּױלישן מלך אױף דעם טראָן. די מורדים האָבן זיך אױפֿגעהאַלטן אין די װעלדער.

די קאָזאַקן אויפֿן וועג האָבן דורכגעשטאָכן מיט די פּיקעס דעם שטרוי אין די וואָגנס און קיין זאַך נישט געפֿונען. נאָר מיט אַ מאָל האָבן זיי זיך גענומען רויבן די עפּל אויף עסן, און זיי האָבן אין מיטן פֿון אַ פֿעסל געפֿונען דעם באַהאַלטענעם פּולווער. עטלעכע ייִדן האָבן די קאָזאַקן גלײַך אויפֿגעהאָנגען. די איבעריקע האָבן זיי געבראַכט געבונדענע קיין לאָדזש און אַרײַנגעזעצט אין תּפֿיסה.

אויך האט מען געזאגט אז די זעלביגע לייט וועלן אויסבויען זיך אן אייגענע שול ווי די דייטשע אידן אין אויסלאנד, אריינשטעלן דארט אן ארגל ווי אין א טומאה, און דער חזן וועט בלעקעצן ווי א גלח. ר' אברהם הערש האט געוויסט אז אזא שול איז ערגער ווי א טומאה, ווייל אין א טומאה גייען נאר גוים אדער משומדים

וואס מען האט אים שוין נישט איינמאל פארטריבן פון שילהויף פאר נישט אפגעהיט זיין אין אידישקייט, האט זיך גאר פארדינגען צו א דייטש, א וועבער, אויסצולערנען זיך וועבעריי. דערביי האט מען געזאגט ארבעט דער יונג אום שבת און ער עסט ביי דעם גוי טריפות. ר' אברהם הערש האט דעם יונג געשיקט רופן אין דער קהילה אריין און אים מתרה געווען אז אויב ער וועט נישט אוועקגיין פון דעם גוי וועט אים קהל איבערגעבן צו די זעלנער, אבער דער בחור האט נישט געוואלט הערן און גערעדט. אזש אז ער וויל זיך אויסלערנען וועבעריי, די באאמטע האבן גארנישט געוואלט נעמען דעם נפתלי צו די זעלנער ווי קהל האט געבעטן, דאס האט געבראכט דערצו אז אויך אנדערע אידן גרינגע אין אידישקייט האבן גענומען זיך דערנענטערן צו די גויים, אזוי האט דער יונגערמאן מענדל פלידערבוים וואס האט געהאלטן עטליכע וועבשטולן און אויסגעלערנט זיך ביי זיינע ארבעטער די דייטשן די ארבעט, אנגעגעבן א בקשה צו דעם גויאישן צעך, מען זאל אים אריינעמען צווישן די מייסטערס, די באאמטע האבן אים צוגעהאלפן, ווייל ער האט זיך אנגעטוהן קורצע קליידער, אפגעשוירן זיך די בארד און אויסגעלערנט זיך שרייבן און רעדן גוי'איש, צווישן די פראסטע לייט און די בעל מלאכות האט עס געוועקט קנאה און א חשק נאכצוטוהן די אפטריניקע, גלייך דערויף איז אויסגעבראכן אַן אונטערגאַנג אין שטעטל, קינדער זענען געשטאָרבן פֿון שאַרלאַך, און עס איז געווען צו זען, אַז דאָס איז גאָטס שטראָף פֿאַר די זינד פֿון די פּושעי ישׂראלים. נאָר דאָס גרעסטע עגמת-נפֿש האָט רב אַבֿרהם הערש געהאַט דערפֿון, וואָס זײַן ווײַב האָט אים נישט געלאָזט פֿאָרן אויף יום-טובֿ צום רבין. ער פֿלעגט זיך פֿירן צו פֿאָרן אויף אַלע יום-טובֿים קיין וואָרקע, נישט נאָר אויף ראָש-השנה, יום-כּיפּור און שבֿועות, נאָר אויך אַפֿילו אויף פּסח. זיין ווייב האט געוויינט אז ער פארשטערט איר דעם יום טוב און אז זי מוז אהיימפארן צו איר טאטן דעם דיין קיין אזיקוב ער זאל איר אפריכטן דעם סדר ווי אן אלמנה חלילה. רבי אברהם הערש האט זיך פון ווייבערשע טרערן נישט געמאכט קיין סך, דערויף איז זי דאך א אידענע האט ער געוואוסט זי זאל וויינען, אבער דאס מאל איז געווען עפעס אנדערש, זי האט זיך געריכט א ליאדע טאג אין קימפעט, זי האט געשפּירט אז עס וועט געבוירן ווערן א יונגל, ווארום זי פלעגט פילן שטויסן אין דער רעכטער זייט בויך, און זי האט נישט געוואלט אז דער ברית זאל געפראוועט ווערן אן דעם פאטער. איך וועל זיך שונא ציון א מעשה אנטון האט זי געוויינט, איך וועל נישט איבערלעבן די חרפה. זי איז פון וויינען קראנק געווארן, היץ געקריגן, און ר' אברהם הערש האט זיך קיין ארט נישט געפונען. ער האט אלעמאל אויפסניי באטראכט דעם שיינעם זילבערנעם בעכער וואס ער האט געקויפט פאר זיין רעבן א מתנה אויף א כוס של אליהו, און ער האט זיך געביסן די שווארצע בארד פאר פארדרוס. אויך זענען די וועגן קיין ווארקע נישט געווען רויק, די קאזאקן זענען אומעטום ארומגעריטן און געשלאגן די דורכרייזענדע, א סך מאל האבן זיי אומשולדיגע מענטשן געשמיסן און אפילו געהאנגען, מענטשן האבן אים אפגערעדט פון פארן אין אזא סכנות'דיגע צייט. אבער ר' אברהם הערש האט נישט געוואלט הערן וואס מענטשן זאגן, פאר די לעצטע נסיעה צום רבין אויף סוכות האט ער דערמאנט אין קוויטל זיין ווייב וואס איז געהאט פארגאנגען אין טראגן מיט עטליכע חדשים צוריק, דער רבי האט אויסגעהערט און געזאגט, אברהם הערש, דיינע דורות וועלן זיין נגידים. ר' אברהם האט פארצויגן דעם שטערן. רבי האט ער געזאגט מיט מורא, איך וואלט וועלן זיי זאלן זיין יראי שמים. דער רבי האט אים גארנישט גענטפערט דערויף. רבי אברהם הערש האט נישט איבערגעפרעגט, נאר געדענקט האט ער אין דעם און געזען דערין א שלעכטן סימן. גראד איצטע, איידער דער נייער דור קומט אויף דער וועלט האט ער געטראכט, וואלט ער געדארפט פארן צום רעבן און רעדן מיט אים וועגן דעם, אז ער וויל אז זיינע קינדער זאלן זיין אידן.

דער שווער זיינער דער דיין וועט אים פארשעלטן פאר אזא פירעכץ. פון די אנדערע זייט האט אים געצויגן צום רעבן. אויף אים האבן געווארט ארעמע חסידים פון שטיבל ער זאל זיי מיטנעמען אויף זיינע הוצאות און אויסהאלטן זיי מיט עסן. זיי וועלן לאכן פון אים וואס ער וועט זיך לאזן איבעררעדן פון א אידענע און בלייבן אינדערהיים. צוליב אים וועלן אידן האבן א פארשטערטן יום טוב. דערצו האט ער געקויפט דעם רעבן אזא שיינעם זילבערנעם בעכער

אברהם הערש האט דאס ווייבל מיטן פארריסענעם בויך געוויינט, איך וועל נישט איבערלעבן דעם בזיון! ר' אברהם הערש האט זיך נישט אומגעקוקט, ער האט געקישט די מזוזה און ארויס, ערשט אין דער טיהר שטייענדיג האט ער צוגעווינטשן דעם ווייב א גרינג האבן, דערנאך האט ער זיך דערמאנט צוצוגעבן אז אויב עס וועט זיין א יונגל מיט גאט'ס הילף זאל מען אים א נאמען געבן שמחה בונים, הערסט? למען השם, שמחה בונים, נאכן פשיסחער רעבן זכרונו לברכה האט ער אריינגעשריגן פון דער אפענער טיר, אזוי וויל איך! קאפיטל דרײַ, ר' אברהם הערש'ס ווייב האט קיין טעות נישט געהאט אין אירע סימנים ביים טראגן. די שטויסן אין א זייט וואס זי האט אין די לעצטע חדשים געפילט זענען נישט געווען אומזיסט. זי האט געוויסט אז דאס איז א סימן פון טראגן מיט א יונגל און אזוי איז עס טאקע געווען. נאר אנשטאט איין יונגל זענען געקומען צוויי, א צווילינג. נאך א שווערע סדר נאכט אין ווייען איז פארטאג געקומען א קינד. די שכנטעס פון הויף האבן גיך געכאפט דאס ניי געבוירענע נפש'ל, א פאטש עס געגעבן, ס'זאל שטארקער וויינען, וואס עס איז גוט פאר א ניי געבוירענעם, און אויפהייבנדיג עס צום לאמפ, האבן זיי אויסגערופן מיט שמחה צו די געווינערין, מזל טוב! א יונגל! די געווינערין האט נישט אויפגעהערט שרייען און די ווייבער האבן זי בארואיגט, נו שוין שוין, קימפעטארין, האבן זיי איר געגלעט דאס פארשוויצטע פנים, שוין, אלס אריבער בשלום, נישט קרעכצן. אבער לאה שרה די דינסט א געניטע קינדלערין האט גלייך מיט איר געניט אויג דערזען אז עס איז נאך נישט אלס אריבער אז עס גייט נאך א קינד. האלט זיך אן, באלעבאסטע קרוין, מיט די הענט ביים קאפ פון בעט האט זי געגעבן אן עצה, וועט איר לייכטער געבוירן. נאך עטליכע מינוטן איז געקומען א צווייט קינד, א גרויס און א שווערס. מען האט עס נישט געדארפט געבן קיין פאטש עס זאל בעסער וויינען, עס האט געשריגן אויפן גאנצן קול. לאה שרה האט עס גיך געכאפט אין די הענט, צוגעטראגן צום לאמפ און אויסגערופן מיט גרויס שמחה, מזל טוב! נאך א יונגל! א יונג א ריז! קיין בייז אויג! די ווייבער האָבן אויסגעזוכט אויף גיך צוויי בענדלעך, אַ רויטס און אַ בלויס, אַרומגעבונדן דעם ערשטן אַ רויט בענדעלע אַרום הענטעלע און דעם צווייטן אַ בלוי בענדעלע, כּדי צו האָבן אַ סימן, אַז די מיטן רויטן בענדעלע איז די עלטערע און מיטן בלויען, די ייִנגערע. אָבער דאָס איז נישט געווען נויטיק. זיי וואָלטן זיך סײַ-ווי-סײַ נישט געלאָזט פֿאַרבײַטן. די עלטערע, אויף עטלעכע מינוט, איז געווען אַ קליינע, אַ מאָגערע,

איינס אינגאנצן די מאמע און איינס דער טאטע מיטן אויג, האט לאה שרה געזאגט, דערלאנגענדיג דער קימפעטארן ביידע אויסגעבאדענע קינדער אין בעט אריין. די מוטער האט ביידע באטראכט און צום ערשטן צוגעטולעט צו דער ברוסט דאס קלענערע און דאס שוואכערע. שא, שא, קאך נישט אזוי, האט זי גע'מוסר'ט דעם אנדערן, וואס האט געוואלדעוועט ווי ער וואלט נישט פארגינען זיין ברודער וואס די מוטער נעמט אים פריער. איינס נאכן צווייטן האט זי באשפריצט מיט דער מילך פון דער ברוסט די מיילעכלעך, זיי זאלן דערפילן דעם טעם און זיך לערנען זויגן. דער גרעסערער האט גלייך גענומען ציען דעם ווארצל, גראבן זיך מיטן מיילעכל אין דער מוטער'ס ברוסט. דער מאגערער האט נישט גיך אנגעכאפט און מער געקלעמט ווי געזויגן. נו שאַ, שאַ, נשמה מײַנע, האָט די מוטער געזאָגט מיט רחמנות צום עלטערן, װאָס האָט געװײנט, פֿאַרגאַנגען זיך אַזש פֿון נישט קענען אָנכאַפּן די בריסט. פֿאַר די גאַנצע אַכט טעג ביזן ברית איז די קימפּעטאָרן געלעגן אַן אומרואיקע אױף די פֿילע קישנס צו קאָפּנס. זי האָט נישט געװוּסט װאָס צו טאָן מיט די נעמען פֿון די קינדער. ביי די גאנצע צייט פון טראגן האט זי גערעדט מיט איהר אברהם הערש'ן אז אויב עס וועט מיט גאט'ס הילף זיין א יונגל זאל מען אים א נאמען געבן נאך איהר זיידן דעם וואוידיסלאווער רב ר' יעקב מאיר. נאר ר' אברהם הערש האט נישט געוואלט הערן. ער האט דורכאויס געוואלט האבן א שמחה בינים, א נאמען נאכן פשיסח'ער רעבן. מיידלעך, האָט ער געזאָגט, װעסטו קענען אַ נאָמען געבן נאָך דײַנע. ייִנגלעך געהערן צו מיר. אַז דער מאַן איז נישט געװען אין דער הײם, איז זי געװען די באַלעבאָסטע. אָבער זי האָט זיך נישט געקענט קײן עצה געבן, זי האָט אמת געהאַט איצט, דאַנקען גאָט, צװײ ייִנגלעך, אַזױ אַז זי האָט געקענט זײ געבן פֿיר נעמען יעדן צו צװײ. אָבער זי איז געװען אומרויִק. זי האט נישט געוואוסט ווי אזוי זיך איינצוטיילן, זי האט געקענט איהר אברהם הערש'ן, זיין גרויסע עקשנות, זי האט מורא געהאט אז דאס וואס זי וועט נישט טוהן וועט איהם נישט געפעלן ווערן, זי האט געוואוסט אז ער וועט נישט וועלן ליידן אפילו קיין איין נאמען פון איהר צד, אז ער וואלט א בעלן געווען ביידע צו געבן נעמען פון זיין צד, ווארום יונגלעך האט ער געזאגט געהערן צו איהם. ווייבער האבן זי צוגערעדט זי זאל אין חול המועד אוועקשיקן א שליח צום מאן און אים בעטן אויפן ברית נאר זי האט נישט געוואלט, זי איז געווען אין כעס אויף איר מאן, זי האט קיינמאל ביי אים קיין גרויס מזל נישט געהאט זינט זי האט מיט אים חתונה געהאט, אדער ער איז געווען אין וועג צוליב מסחרים, אדער איז ער אוועקגעפארן צום רעבן. און אפילו אז ער איז געווען אינדערהיים האט זי אים אויך נישט געזען, ווייל אדער ער איז געזעסן מיט די חסידים אין שטיבל און געפראוועט סעודה'לעך, אדער ער פלעגט זיצן ביי זיך אין שטוב און לערנען. זי האט קיין סך נישט פארלאנגט. זי איז אליין געווען א חסידישע טאכטער און זי האט געוואוסט אז אזוי פירט זיך אין אידישע שטובן. אויך איר טאטע האט זיך אזוי געפירט, זעלטן זיך מיט דער מוטער געזען, אויסער אין די נעכט, קיינמאל נישט פארבראכט צוזאמען. זי האָט געוווּסט, אַז אַ ייִד אַ למדן האָט נישט וועגן וואָס צו רעדן מיט אַ ווײַב, וואָרעם אַ נקבֿה דאַרף קיין תּורה נישט לערנען, טאָר מיט קיין פֿרעמדע מאַנצבילן זיך נישט באַגעגענען, נישט ווײַזן זיך אַפֿילו אין שטוב, ווען פֿרעמדע מאַנצבילן קומען צום מאַן, וועגן וואָס קען זי רעדן מיט איר מאַן דעם למדן? זי האָט דאָס אַלץ געוווּסט, געוואוינט געווען דערצו ווי אלע חסידישע ווייבער און געטראגן דעם יאך פון געבוירן ווערן א נקבה, ווי אלע ווייבער האט זי אויך אינדערפרי ביים דאווענען נאך געלויבט גאט דערפאר וואס ער האט זי באשאפן א נקבה ווי זיין ווילן איז, אבער געליטן האט זי דערפון, יא, זי איז, דאנקן גאט, געווען א נגידיתטע, מענטשן האבן זי מקנא געווען, אויך האט זי יעדעס יאר געבוירן איר מאן קינדער, און געראטענע קינדער, דער מאן פלעגט איר אויך ברענגען מתנות פון דאנציג, אמאל א שיינע טערקישע שאל, אמאל א צירונג. אבער קיין עסקים האט ער מיט איר נישט געהאט. אין די שבתים האט ער שטענדיג געהאט אן אורח ביים טיש, א מלמד אדער אן ארעמען חסיד,

אין די שבתים פלעגט ער קומען שפעט פון דאווענען, דאס הארץ איז איר צען מאל פארגאנגען ביז זי האט זיך געקענט דערווארטן אויף זיין קידוש זי זאל מעגן עסן, אבער נאך מער פון אלץ האט איר וויי געטון זיין גדלות קעגן איר, ער האט קיינמאל נישט געפרעגט קיין עצה, נישט דערציילט איר ווען עס גייט אים גוט, און נישט אויסגערעדט זיך פאר איר דאס הארץ ביי עגמת נפש, עס עס מאכט זיך ער האָט בלויז אַרויסגעצויגן פֿון דער הויזן-קעשענע דעם גרויסן נגידישן בייטל, אויסגעציילט איר אַ פּעקל באַנקנאָטן צו פֿירן דאָס באַלעבאַטישקייט, און דאָס איז אַלץ געווען אַלץ, ער האָט זי אַפֿילו בײַם נאָמען נישט גערופֿן, בלויז דו, איר געזאָגט, ווי בײַ די גאָר שאַרפֿע חסידים. אַפֿילו ווען ער פֿלעגט קומען פֿון די וועגן, האָט ער מיט איר ווייניק גערעדט, ער האָט בלויז אַ קוש געטאָן די מזוזה, געזאָגט, גוט-מאָרגן, וואָס הערט זיך אין שטוב? און איר אויסגעשטרעקט א מתנה פון וועג, אויב זי האט עס גענומען פון זיין האנט איז עס געווען א סימן אז זי וועט אים מעגן זיין א ווייב נאך די לאנגע נסיעה, אויב נישט האט ער א פארכמורעטן בליק געטון און גלייך אוועק אין שטיבל אריין צו זיינע חסידים צו הערן נייעס פון רעבן. זי האָט פֿאַר אים מורא געהאַט, מורא געהאַט פֿאַר זײַן שווײַגן, פֿאַר דעם ברומענדיקן ניגון בײַם לערנען גמרא, פֿאַר זײַן צעוואַקסענע מאַנצבילישקייט און הדרת פּנים. זי האָט קיין סך נישט פֿאַרלאַנגט, בלויז אַ מאָל אַ גוט וואָרט, אַ פֿריילעך פּנים, וואָס זאָל איר זײַן אַ באַלוינונג פֿאַר איר אָרעם ווײַבעריש לעבן אין דער קיך צוזאַמען מיט דער דינסט. אָבער איר מאַן, ר' אַבֿרהם הערש, האָט דאָס פֿאַר קיין ייִדענע נישט געהאַט. יא, ער איז איר געווען א מאן, זי האט אים אויך קינדער געבראכט אויף די וועלט, און אויף זיין שטייגער האט ער זי אפילו ליב געהאט, אבער נאר אין די נעכט, ווי דער דין איז. ווייטער האט מען מיט איר נישט גערעדט, קיין פריי פנים נישט געוויזן. ער איז געווען א איד א תקיף, ר' אברהם הערש, געהאלטן אז א אידענע דארף זיך נישט מישן אין קיין מאנצביל'ישע עניינים, זי דארף בלויז האבן קינדער, אויפהאדעווען זיי אפהיטן אידישקייט אין שטוב און טוהן וואס דער מאן הייסט, ער האט טאקע געשאפן זיך מיט איר ווי מיט דער דינסט, ווען נאר די חסידים זיינע האבן זיך פארגלוסט אריינצופאלן שפעט ביינאכט אויף א סעודה'לע א הוליאנקע, האט ר' אברהם הערש געהייסן קאכן א גריץ, פלונית'טע האט ער זי גערופן אין קיך אריין עס מאכן א גריץ פאר אידן, זי האט געמוזט אפזיצן ביז שפעט אין דער נאכט אריין און צוזאמען מיט דער דינסט מאכן א גריץ. אין די יום טובים איז ער קיינמאל נישט געווען אינדערהיים, גראד ווען אין אלע אידישע שטיבן איז פרייליך, איז אברהם הערש אוועק פון שטוב געפארן צום רעבן אליין ווי אן אלמנה חלילה, האט זי געמאכט זיך א ווייבערישן קידוש און געגעסן צוזאמען מיט די קינדער אין קיך, אן באלעבאס האט דאס יום טוב'דיגע עסן קיין טעם נישט געהאט, און אפילו פסח ווען די ארעמסטע אידענע זיצט ביי דער זייט פון איר מלך האט זי געמוזט פארן צו איר טאטן דעם דיין קיין אזערקאוו ער זאל איר אפריכטן דעם סדר. זי איז שוין געוואוינט געווען צו איר לעבן, צו דעם גרויען און איינזאמען, און שוין גארנישט גערעדט. זי האט איבעריגנס געקענט איהר מאנ'ס עקשנות און געוואוסט אז רעדן מיט צו אים האט קיין פעולה נישט, ער הערט נישט. אָבער דאָס מאָל האָט זי זיך געריכט אין קימפּעט. זי האָט נישט געקענט איבערטראָגן דעם בזיון צו בלײַבן אַליין אין קימפּעט, ווי אַן אויסגעלאַסענע, חלילה. זי האָט אים געבעטן, געוויינט פֿאַר אים, ער זאָל בלײַבן, נאָר ער האָט זי נישט געהערט און אַוועק קיין וואָרקע. אַ ווייטיק, צוזאַמען מיט אַ כעס, וואָס האָט זיך אָנגעזאַמלט פֿאַר דער גאַנצער צײַט פֿון איר ווײַבערישן לעבן, האָט געברענט אין איר לײַב, וואָס האָט צוויי ייִנגלעך, אַ צווילינג, געבראַכט אויף דער וועלט. זי האט נישט געהערט די ווייבער'ס רייד און נישט געוואלט שיקן קיין שליח צו אים צו בעטן אים אויפן ברית. זי איז אגב נישט געווען גאנץ זיכער צי ער וועט קומען און איבערלאזן דעם רעבן מיט די חסידים. איר גאנצע ווייבערישע שטאלץ וואס איז יארן געטראטן געווארן דורך דעם מאנ'ס שטיוול האט אויפגעבליט אין איר קימפעט בעט וואס איז פארהאנגען מיט ליילעכער און באשיצט מיט שיר המעלות'ן קעגן שלעכטע כוחות. מיט זיכערע און ענערגישע אמן'ס אויף די פסוקים פון קריאת שמע ליינען וואס די חדר יונגלעך האבן פון יענער זייט ליילעך פרייליך געזאגט, מיט זיכערקייט און ווירדע צו איר מוטערליכן חוב האט זי דאס ערשטע מאל אין לעבן אליין צוגעגרייט אלץ צום ברית פון די ניי געבוירענע, געגעבן באפעלן ווי א מאן א הערשער, און אויך וועגן נעמען פאר די קינדער האט זי אליין געטראכט. איינגעשטעלט זיך קעגן דעם ווילן פון איר מאן און נעמען זיי געגעבן ווי זי אליין האט געוואלט, אינגאנצן א נאמען געבן נאך איריקע האט זי מורא געהאט, דערויף האט איר אויסגעפעלט מוט, האט זי גענומען און זיך איינגעטיילט מיט די נעמען, דעם עלטערן האט זי א נאמען געגעבן, איין נאמען נאכן מאנ'ס צד, שמחה, און דעם צווייטן נאמען פון איר צד, דעם וואוידיסלאווער רב, מאיר. דעם יונגערן האט זי.

דער קלענערער, האָט די קימפּעטאָרין געזאָגט, אַראָפּלאָזנדיק דעם קאָפּ. ווי הייסט ער? האָט דער פֿאָטער געפֿרעגט. שׂימחה, האָט די מוטער געזאָגט, ציטערנדיק אין גאַנצן. איין נאָמען? האָט זיך רב אַבֿרהם-הערש געוווּנדערט. ניין, אויך מאיר, נאָכן זיידן, דעם וואוידיסלאַווער רבֿ, זכרונו לברכה, האָט זי געמורמלט, אַראָפּלאָזנדיק די אויגן. נאַ, נעם עס צו! האָט אַבֿרהם געזאָגט מיט כעס. לאה-שׂרה, די דינסט, האָט אונטערגעטראָגן דעם פֿאָטער דאָס אַנדערע קינד. יעקב בונימל האט זי עס גערופן, גיי צום טאטן! ר' אברהם הערש האט געכאפט א בליק אויף דעם אנדערן קינד וואס האט געקוקט אויף אים מיט גלאנציגע אפענע אויגן, און פון זיין פנים איז אראפ עטוואס דער כעס. דאס וואס דעם פשיסכער'ס צווייטער נאמען איז אויך דא צווישן די קינדער האט אים אביסל בארואיגט, אבער אינגאנצן צופרידן איז ער נישט געווען. אים האט געבריט וואס מען האט אים דעם רבינ'ס נאמען פארנאנדערגעטיילט, צוגעטשעפעט פרעמדע נעמען פון עפעס א וואוידיסלאווער רב צו זיין פאטער'ס רעבן דעם פשיסכער. אינגאנצן דער באלעבאס מיטן אויג האט לאה שרה די דינסט פרובירט ווייכער מאכן זיין געמיט, א יונג ווי א ליכט, קיין בייז אויג.

דער יונגערער האָט אַלײן געזױגן, דער עלטערער האָט מער געקלעמט װי געזױגן. מאַמעלעך! האָט זי גערופֿן פֿון װײטיק, די דינסט, לאה-שׂרה! לאה-שׂרה האָט פֿלינק און געניט אָפּגעריסן דעם עלטערן פֿון דער מוטערס ברוסט און אים באַטראַכט מיט בײזע אױגן. דו שײגעץ! האָט זי זיך געבײזערט, דראָענדיק אים מיט אַ פֿינגער פֿאַרן נעזל, אַ קינד טאָר נישט קלעמען אַ מאַמע אין די ציץ! זױג, װי יעקבֿ בונימל, אָט אַזױ! זי האָט באַטראַכט דער באַלעבאָסטעס ברוסט און געשאָקלט מיטן קאָפּ. ס'ערשטע מאָל אין לעבן זע איך, אַז אַזאַ עופֿעלע זאָל קלעמען אַזױ שטאַרק אַ ברוסט. אַ שלעכט שטיק, האָט זי געברומט, נאָר עס שרײַט און קלעמט, דער פֿעלדגאַזלען! דער קלײנער האָט זיך קװיטשיק צעשריגן, װאָס מען האָט אים אָפּגעריסן פֿון דער ברוסט, פֿאַרגאַנגען זיך אַזש אין װײנען. רב אַבֿרהם-הערש האָט נישט געקענט הערן. לאה-שׂרה! האָט ער זיך געבײזערט, פֿאַרמאַך די טיר, איך קען נישט לערנען איבער די געװאַלדן. ניין עס איז אים נישט באקומען די שמחה נאכדעם ווי דאס ווייב זיינס האט אים צעפטרט די נעמען פון פשיסחער רעבן, ער האט שוין געדענקט וועגן דעם ווי די קינדער וועלן מיט גאט'ס הילף אונטערוואקסן, מען וועט זיי דארפן נעמען אין שטיבל אריין צום רעבן און עס וועט זיין א חרפה פאר אידן אנצורופן זיי ביי די נעמען שמחה מאיר און יעקב בונם, נישט אהין. נישט אהער. ער האט עטליכע מאל אליין ארויסגערעדט די נעמען, זיי האבן זיך אין זיין מויל נישט געקלעבט. ער האט דאס איר, דעם ווייב זיינעם, נישט געקענט מוחל זיין, און כאטש זי איז געווען, נאך א קימפעט, שוואך נאך, איז ער גארנישט אריינגעגאנגען צו איר, קיין ווארט נישט אויסגערעדט, ווייניגער נאך ווי אלעמאל. ער האט זיך אריינגעווארפן אין ארבעט, געווען פארנומען מיט מסחר און מיט תורה. ער איז מער קיין דאנציג נישט געפארן, ער האט גענומען פירן געשעפטן אויפן ארט, אין שטאט אליין. אין לאדזש זענען די געשעפטן זייער גוט געגאנגען, דאס שטעטל איז געוואקסן פון טאג צו טאג. נאך די ערשטע אידן וואס האבן געקריגן פריווילעגיעס צו עפענען וועבערייען צוליב זייער גוי'אישן הילוך און דערנענטערן זיך צו גויים, האבן אסאך אידן, פראסטע באלעבאטישע, גענומען פארלייגן וועבערייען איינער נאכן אנדערן. די רוסישע באאמטע וואס זענען איצט אריינגעזעצט געווארן אין לאנד נאכדעם ווי די קאזאקן האבן דעם אויפשטאנד פון די פריצים דערדריקט, האבן זייער גערן גענומען כאבאר און מתנות פון די אידן וואס האבן געוואלט ארבעטן און לעבן. זיי האבן געקוקט דורך די פינגער אויף די אידישע וועבערייען וואס האבן געקלאפט פרייליך אויף אלט שטאט, כאטש די דייטשן האבן די אידישע וועבער נישט אריינגענומען אין צעך. צום ערשטן האבן זיך די אידן געשטיקט אין אידישן פערטל. איבערנאכט האט מען צוגעבויט הייזער, שטאקן, גאניקעס, בוידעם שטיבלעך, עס זאל זיין גענוג פאר די וואס זענען זיך אנגעפארן פון אלע אַרומיקע שטעטלעך קיין לאָדזש, צו דעם אָרט פֿון אַרבעט און פּרנסה. מען האָט געבויט און געמויערט בײַ נאַכט, אָן דערלויבעניש, אָן אַ סדר און אָרדענונג, אַ הויז אַרײַנגערוקט, אַ הויז אַרויסגערוקט, קרום, צעדרייט, ווי ס'האָט זיך געלאָזט. מען האָט נישט געקענט וואַרטן. דאָס שטעטל איז געוואַקסן גיך. ביסלעכווײַז האָבן ייִדן גענומען זיך אַרויסרוקן פֿון דער ענגער ייִדישער געגנט אין די ברייטערע ווילקעס אַרײַן,

די וואָלערנע, די פּריצים זענען צעשלאָגן געוואָרן, אַרויסגעשיקט פון לאַנד. די באַפרייטע פּויערים פון שקלאַפעריי זענען געווען אָרעם, מען האָט נישט געזען קיין קונה פאַר די אויגן, און אידן האָבן פאַרלייגט וועבשטילן אין די שטעטלעך אַרום לאָדזש. מאַסן זענען געגאַנגען קיין לאָדזש אַליין, וואָס האָט מער פון אַלע אַרומיקע שטעטלעך זיך אַרויסגערוקט.

די אידן האבן נישט פארלאנגט פון די ארבעטער זיי זאלן זיי קושן אין האנט יעדן פרימארגן ווען זיי קומען צו די ארבעט און יעדן פארנאכט ווען זיי גייען אוועק פון די ארבעט. זיי האבן נישט געשלאגן ווען זיי האבן געפאקט ביי אן ארבעטער אין קעשענע אביסל אראפגע'גנב'עטע וואל, זיי האבן עס בלויז ארויסגענומען און אוועקגעווארפן צוריק אויפן ארט. אין די שבת צונאכטסן זענען די דייטשע ארבעטער געזעסן אין די קיכן פון אידישע מייסטערס, געווארט אויפן לוין, גערויכערט לילקעס, געשפיגן און דורכגערעדט זיך מיט די ווייבער און קינדער אין ריינסטן אידיש. ר' באלעבאס האבן זיי געזאגט די בעלי בתים וואס האבן גארנישט געקענט ארויסקריכן פון שבת אינדערוואכן אריין, גיט די עטליכע גילדן, באלד וועט מען פארמאכן די שענקן.

נאָענט צו דער שטאָט האָבן זיי אַרויפגעצויגן די שטיוול אויף די פיס און אָנגעזאָגט זייערע זין, זיי זאָלן זיין לייט, זיין גוט צו גאָט און צו לייטן, פאָלגן דעם באַלעבאָס, זיין אונטערטעניק, וועט זיי זיין גוט אויף דער וועלט און אויף יענער וועלט. פון טיפע קעשענעס און שפּאַנצערס, פון שווערע טייסטערס האָבן אַרויסגעצויגן פאַרהאָרעוועט געלט, פארפעצטע באנקנאטן, איינגעצאלט די מייסטערס פאר מאכן א קאנטראקט, די אינגעלעך האבן דערפאר געקריגן ביי די מייסטערס עסן און שלאפן און געלערנט זיך די מלאכה, אין די הונדערטער זענען זיי איצט געשטאנען ביי די שטילן, מיט יארמולקעס אויף די קעפ, מיט טלית קטן'ס איבער די צייגענע הויזן,

די בעלי בתים זענען ארום געגאנגען מיט פארפעדערטע יארמולקעס האבן נאכגעקוקט צו דער ארבעט, געהאלטן די סחורה אויפן אויג מען זאל נישט גנב'נען, און אונטער געיאגט די געזעלן יעדעס מאל ווען איינער פון זיי האט זיך אפגעשטעלט אפווישן דעם שווייס פון שטערן אדער פארדרייען א פאפירוס. ביי די קיכן זענען געזעסן די ווייבער מיט די טעכטער און געשיילט קארטאפל, געפרעגלט ציבעלעס אין גרויסע בראט פאנען און געגרייט עסן פאר די געזעלן. די לערן-ייִנגלעך האָבן געוויגט מיט איין פֿוס אַ קינד אין וויג און מיט די הענט געוויקלט וואָל אויף שפּולעס. אויף די מערק האָבן ייִדן געהאַנדלט מיט סחורות, רעשטלעך וואָל, ביינוואָל, קרעמלעך האָבן געלייזט געלט בײַ די אַרבעטער. שמאַטניקעס האָבן געפֿירט אין שטאָט אַרײַן שמאַטעס, אַלערליי אָפּפֿאַל פֿון סחורות און פֿאַרקויפֿט צו ייִדן, וואָס האָבן דערפֿון וואַטע געמאַכט. נייעם באנוול אויסגעארבעט. ווייבער און מיידלעך זענען געזעסן ביי די שפולעס און ארויפגעצויגן די פעדים אויף רויטע הילצערנע קאלעס. שניידערס און נייטארינס האבן געקלאפט אויף די מאשינען. זאקן מאכערקעס האבן אויסגעארבעט זייער גראבע און זייער פארביגע ווייבערישע זאקן פאר ווייבער. אומעטום האבן געקלאפט מאשינען, באגלייט פון חזנ'ישע שטיקלעך און פון מיידלישע ליבע-לידער. אז די שטאט האט זיך שוין צופיל גענומען שטיקן אין דער ענגשאפט האבן די אידן גענומען בויען א פארשטאט ביי לאדזש. אין א זייט ביי דער שטאט זענען געלעגן פעלדער, גרויסע און זאמדיגע, אויף וועלכע תבואה איז זייער שלעכט געוואקסן. אויך דאס גראז איז געווען שיטער און זאמדינג, אזוי אז די בהמות וואס האבן זיך אויף זיי געפאשעט זענען געווען דאר, קליין אייטערדיג און ווייניג מילך געגעבן. די פּויערים וואָס האָבן די ערד באַאַרבעט, מייסטנס געוועזענע לייב-שקלאַפן פון די צוויי ברידער די פּריצים קאָנאַרסקי, האָבן נישט געקענט נאָך זייער באַפרייאונג אָפּקויפן די ערד ביי זייערע האַרן. נישט זיי האָבן געהאַט געלט דערויף, נישט זיי האָבן געקענט זיך פון דער ערד דערנערן, ווייל זי איז געווען זאַמדיק און נישט פרוכטבאַר. זיי זענען ווייטער געבליבן ביי זייערע פּריצים, געלעבט אָרעם און נאַקעט, דערנערט זיך בלויז מיט קאַרטאָפל און געהונגערט לאַנג פאַר יעדער שניט צייט.

ר' שלמה דוד האט רואיג אויסגעהערט און א צופרידענער אוועק צום הויף. ניין, ער איז נישט געווען אזוי נאריש צו דערציילן די פריצים אז ער גרייט זיך צו בויען א שטעטל אויף זייערע פעלדער. ער האט גאר גענומען רעדן וועגן א גלאז הוטע וואס ער האט בדעה אויסצובויען אויף א זאמדיגן ארט, און ווען עס זאל זיך אים מאכן א געלעגנהייט צו קויפן ביליג זאמדיגן באדן, וואלט ער א טראכט געטאן. ביי ביידע פריצים האבן גלייך אויפגעלויכטן די אויגן.

אז די פריצים האבן אין פאריז זיך דערוויסט פון זייער עקאנאם אז דער איד בויט א שטעטל אויף זייערע פעלדער, זענען זיי געקומען צו לויפן און גענומען זוכן מבטל צו מאכן דעם פארקויף. זיי האבן אויסגעפונען אז דער איד האט געקויפט ביי זיי אויף בויען א הוטע, נישט קיין שטעטל, און דעריבער דער קאנטראקט נישט גילטיג. די ריכטער און די אסעסארס וואס זענען געווען מיט די פריצים פריינד האבן געזוכט אין די געזעצן און געוואלט ארויסשטופן דעם איד. ר' שלמה דוד פרייס האט נישט געהאט קיין פאלאץ אויף צו מאכן בעלער פאר ריכטער און אסעסארן. אויך האט ער נישט געקענט רעדן מיט זיי וועגן הינט און האזן וואס זיי האבן אזוי ליב. אבער ער האט געהאט געלט, רענדלעך גאלדענע, אויף וואס די ריכטער און אסעסארן זענען גרויסע בעלנים, און זיי האבן שוין אזוי געזוכט אין די געזעצן אז זיי זאלן זיין פאר דעם איד, נישט פאר דעם פריץ. אז די פריצים האבן געזען אז זיי האלטן שלעכט, האבן זיי אנגעגעבן אן אנקלאגע צו דער מאכט, וואס פארווערט אידן צו באזעצן זיך אין א דארף. די באאמטע זענען געפארן אין קארעטעס צו די קאנארסקיס אין שלאס, וויין געטרינקען, אויף יאַגד געגאַנגען, מיט זייערע טעכטער געטאַנצט און צוגעזאָגט די פּריצים אַלץ. אָבער ר' שלמה דוד האָט געשאָטן מיט געלט, מיט גאָלדענע רענדלעך אויף רעכטס און אויף לינקס, און די הויכע באַאַמטע האָבן גענומען שלעפּן מיט די געזעצן, שיקן זיי קיין וואַרשע, אָנשרייבנדיק אַזויפיל פּאַפּירן, קאָמענטאַרן און יורידישע דריידלעך, אַז די באַאַמטע אַליין האָבן זיך פאַרפּלאָנטערט אין זיי, נישט אַרויסגעקראָכן. דערווייל האט מען אויף די זאמדיגע פעלדער גענומען בויען מויערן, פלאץ נאך פלאץ, געסל נאך געסל. די פלעצער זענען געשטיגן, געוואקסן איבער נאכט. געבויט האט מען גיך, איילנדיג, קרום, צעדרייט, ווי ווער עס האט געוואלט, ווי וועמען עס איז געפעלן. אַ הױז אַרײַנגערוקט, אַ הױז אַרױסגערוקט, געדרײט, געשלענגלט. אײדער נאָך מען האָט פֿאַרענדיקט אױסשמירן מיט קאַלך די װענט פֿון אַ נײַ הױז, האָט מען שױן דאָרט געװאױנט. פּױערים האָבן געפֿירט זאַמד, ציגל, אױסגעריסן װאָרצלען פֿון דער ערד, געלאָשן קאַלך, געשניטן האָלץ, געדעקט דעכער. ייִדישע סטאָלערעס, טעסלערס, מולערעס, בלעכער, גלעזער האָבן געאַרבעט, געיאָגט, געטריבן.

האבן שוין די אידן אליין, די וועבער, שניידער און בעל עגלות, אייגענע נעמען זיי געגעבן, נעמען היימישע, אידישע, לויט די בעלי בתים פון די הייזער, לויט די נעמען פון שילעכלעך און בתי מדרשים וואס זיי האבן דארט אויסגעבויט. עס זענען אויסגעוואקסן די שול גאס, פעפער געסל, פייפער געסל, יונה פילצער'ס פלאץ, גראסמאן'ס געסל, אלערליי אנדערע געסלעך מיט היימישע נעמען.

ביסלעכווײַז האָבן זיי אַראָפּגעוואָרפֿן פֿון זיך די פּויערישע קליידער, אַרײַנגעקראָכן אין טאַנדייט שטאָטישן, געקויפֿט אין די קרעמלעך, פֿאַרדינט געלט און אויסגעגעבן געלט. די קינדערעס זייערע האָבן זיך גענומען דרייען אין די ייִדישע געסלעך, אויסגעלערנט זיך אַ וואָרט ייִדיש, געכאַפּט שבת אַ שטיקל חלה פֿאַר אַראָפּנעמען די לײַכטער אין אַ ייִדישער שטוב, פֿאַר אײַנהייצן ווינטער אין אויוון, פֿאַר פֿאַרלעשן די לאָמפּן.

באלד נאך אים האט דער קאצקער חסיד ר' שלמה דוד פרייס וואס האט געמאכט א פארמעגן ביי זיינע פלעצער אין באלוט געלאזט זיך מאכן א נייע ריפסענע קאפאטע, א הויך זיידן היטל באשטעלט זיך ביי א היטלמאכער א שירעם א זיידענעם זיך איינגעהאנדלט און פארנייענדיג זיין געלט אין הוילע באנקנאטן אין די בוזעם קעשענע פון זיין סאמעטענע וועסט וואס ער האט אויף קיין רגע פון זיך נישט אראפגענומען אפילו אין שלאף האט ער זיך געלאזט איבער גרעניצן און לענדער ביז ענגלאנד. אן וועלכע פרעמדע שפראך, בלויז מיט א דייטשמערישן יידיש, האט ער גרויסע מאשינען איינגעהאנדלט, אן אינזשעניער א גוי געדינגען, אויך א כעמיקער, און זיי צוזאמען מיט די מאשינען קיין לאדזש אראפגעבראכט. אויף א גרויסן פלאץ וואס ער האט פאר ביליג געלט אפגעקויפט האָט ער אַ דאַמפֿפֿאַבריק אַװעקגעשטעלט און מיטן צװײטן קױמען אין רײנעם הימל פֿאַרקראָכן, איבערשרײַענדיק הונצעס קױמען. ער האָט קײן ייִדישע װעבער אין דער פֿאַבריק נישט גענומען, װאָרעם די גױים, די ענגלענדער, האָבן נישט געװאָלט אַרבעטן זונטיק, בלױז פֿון מאָנטיק ביז שבת-צו-נאַכטס. אָבער אַזױ װי אױך די גױים טאָרן אום שבת נישט אַרבעטן בײַ קײן ייִד,

האט אים דער באלעבאס זיינער געזאגט, טו וואס מען הייסט, וועסט מיר באצאלן בלויז א רובל פאר די פאבריק. אבער איך האב נישט, האט זיך דער דערשראקענער גוי געבעטן, נא דיר, איך ליי דיר א רובל, וואויטשעך, האט ער געזאגט, באצאל אים מיר איצט פאר די פאבריק וואס איך פארקויף דיר, און ווען דו וועסט האבן, וועסטו אים מיר צוריקגעבן. דער גוי האט נישט פארשטאנען, מורא געהאט צי די אידן ווילן אים נישט אפנארן, כישוף אפטוהן, דעם טייוול פארקויפן. נאר אז דער באלעבאס זיינער האט זיך אויף אים אנגעבייזערט און געהייסן טוהן וואס מען הייסט אים, האט דער גוי זייער פארזיכטיג אנגערירט די שפיץ רויטע קעשענע פאטשיילע וואס דער רב האט אים דערלאנגט מקבל קנין צו זיין אז ער קויפט טאקע אפ די פאבריק ביי זיין באלעבאס.

די דייטשע האנט-וועבער האבן דערזען א געפאר אין די קוימענס וואס פאריאגן די מענטשן פון זייער ארבעט, און גענומען קוקן מיט טרויער אויף זייערע אדערדיגע הענט. די דייטשע מייסטערס האבן מורא געקריגן פאר קאנקורענץ און געהעצט די ארבעטער קעגן די אידיש טייוולאנישע מאשינען. פאר צארן האבן זיך די וועבער געזאמלט אין די שענקן און פארטרונקען די לעצטע גראשנס, און אין איינעם א שבת-צו-נאכטס זענען זיי ארויס מיט פאקלען

העפ העפ יודע! נאָר קאָזאַקן מיט הוילע שווערדן האָבן זיי אַרומגערינגלט, ביז צום טייכל לוטקא אַריינגעטריבן און מיט נאַהייקעס איבער די קעפּ געשלאָגן. ר' שלמה דוד פּרייס האָט נאָך געדיכטערע רויכן גענומען לאָזן פון זיין קוימען. די סירענעס האָבן נאָך גרילציקער גערופן פאַרטאָג. דייטשע רייכע וועבער, וואָס האָבן אַ סך געלט פאַרדינט ביי זייערע וועבשטילן און זענען פאַרוואָרפן געווען מיט אַרבעט פאַר רוסלאַנד, האבן אין דער פוילישע באנק געלט געליען און פאבריק נאך פאבריק אוועקגעשטעלט. אידישע גבירים וואס האבן אסאך יארן מיט דאנציג געהאנדלט האבן זיך ארויסגעצויגן פון מסחר און פאר די געלט פלעצער געקויפט און דאמפ פאבריקן געשטעלט. אויף די פעלדער ארום לאדזש זענען ציגל רויטע פאבריקן אויסגעוואקסן.

די ייִדישע בעל-מלאָכות האָבן געאַרבעט, סטאָלערס האָבן טיר און פֿענצטער געמאַכט, שינדל-מאַכער האָבן שינדלען געפֿוגעוועט, בלעכער האָבן דעכער געדעקט, שמידן האָבן אײַזנס און שלעסער געשמידט, גלעזער האָבן שויבן אַרײַנגעשטעלט. פֿון אַלע שטעט און שטעטלעך האָבן ייִדישע בעל-מלאָכות געצויגן מיט זייערע כּלים קיין לאָדזש. פּויערים, וואָס האָבן אַ סך קינדער און ווייניק ערד, האָבן זייערע דערפֿער פֿאַרלאָזן און געצויגן צו די פֿאַבריקן אויף אַרבעט. פון רוסלאנד זענען סוחרים געקומען און אסאך סחורה געפאדערט, עס איז גאר נישט געווען אנצויאגן. די וועבשטולן האבן געקלאפט גאנצע נעכט, די שטאט איז געוואקסן שנעל, גיך. צוזאמען מיט דער שטאט איז געוואקסן דאס הויז פון ר' אברהם הערש אשכנזי, וואס מען האט אים גערופן דאנציגער. קאפיטל פֿיר, אן אפגעזונדערטע, א זייטיגע, ווייט פון די קינדער אין הויף,

ער קען נישט אזוי גוט זיך שטעלן אויפן קאפ, נישט איבערקולען זיך הין און צוריק אויף דער ערד און נישט בייקומען דאס ברודערל זיינס ווען זיי ראנגלען זיך און פרובירן די כוחות. תמיד כאפט מען אים דעם ערשטן, תמיד פאלט ער ביים שפרינגען איבער די קלעצער אין הויף, צעדראפעט זיך די הויט, צעבלוטיגט זיך דאס נעזל, ער האט זייער מורא פאר בלוט וואס לויפט באלד פון נאז.

אז מען צעבלוט זיך דארף מען נישט מורא האבן, לערנט ער אים, איך וויין אויך נישט. דערביי נעמט ער א שטיקל גלאז וואס א גלעזער האט אוועקגעווארפן אין הויף, צעקראצט זיך דערמיט די האנט אז בלוט גייט, און קייכט דערביי פון געלעכטער. די קינדער אין הויף באוואונדערן אים, איבערהויפט די מיידלעך, ביסט א שטארקער, לויבן זיי אים.

אבער פונקט ווי גרויס זיי זענען, דער טאטע מיט די זון זיינע, אזוי גוט זענען זיי. זיי טרייבן קיינמאל נישט אוועק די קינדער אין הויף, וואס קוקן זיך צו מיט גרויסע אויגן און אפענע מיילער צו דער ארבעט. אויך ווען א יונגל וויל אמאל א דריי טון ביים רעדל, אדער לויפן מיט שטריק לענגאויס דעם הויף, טרייבט דער אלטער נישט אוועק מיטן רימען פון די הויזן ווי אנדערע טוען עס. האַלט! האַלט! זאָגט ער מיט געלעכטער, צעציִענדיק פֿון נחת דאָס גאַנצע האָריקייט זײַנס, לאָז נישט אָפּ דעם שטריק, ס'עט דיר נאָך אָנכאַפּן די פּייעס! די קינדער ווילן גאָר נישט אָפּטרעטן פֿון הויף. די מאַמעס קענען זיי קוים אַרײַנבעטן אין שטוב אַרײַן אָפּצועסן. דער הויף איז נישט אין גאַנצן אויסגעפֿלאַסטערט מיט שטיינער. מען קאָן גראָבן ערד, ביז מען דערגראָבט זיך צו געל זאַמד, אַפֿילו צו וואַסער. די שענסטע פֿעסטונגען מאַכן די ייִנגלעך פֿון זאַמד.